לזכות חיה מושקא בת חנה יהודית שתחיה ליום ההולדת שלה כ ח מר חשוון. פרקים משיחות כ ח מר חשוון תש ן.
בשעת עס קלייבן זיך עטליכע אידן צוזאמען, על אחת כמה וכמה אז קלייבן זיך צוזאמען כמה מניינים, כמה עשיריות מישראל, וואס אכל בי עשרה, אכל עשרה, איז דאך שכינתא שריא אפילו כשאינם עוסקין בתורה ומצוות, ווי דער אלטער רבי מוסיף באיגרת הקודש, על אחת כמה וכמה אז דאס קלייבט מען זיך צוזאמען אין צוזאמענהאנג מיט א תפילה און אויכעט מיט א ענין פון תורה, און א ענין פון מצוות, ובפרט אין א מצוה מיוחדה וואס איז פארבונדן מיט א שליחות איבער דער גאנצער וועלט, איז דאך פארשטאנדיג אז פאר יעדערן איז דאס א זכות נעמען אין דערויף אן אנטייל אין וועלכן אופן ס'איז מעגליך, און וואס מערער דער אנטייל איז אלץ גרעסער איז די זכות, דערפאר איז דאך אויכעט זעלבסטפארשטענדליך אז איך האב א געלעגנהייט אז איך נעם אן אנטייל אין דעם כינוס השלוחים עולמי איז דאס פאר מיר א זכות און פאר די כל הענינים אז ס'זאל מוסיף זיין נאך מער בהצלחה און וויבאלד אז דאס איז כינוס עולמי דארף מען זיך מתפלל זיין להקדוש ברוך הוא אז דאס זאל מוסיף זיין אין אן אופן פון הולך ומתפשט ואור אז אף על פי וואס איינער זאל קענען דערגרייכן א ריבוי מענטשן איז דאך דאס פארבונדן מיט גרויסע שוועריקייטן, וויבאלד אז ס'איז דאך אבער דא דער ענין פון חברא חברא אית ליה, און אויך והוא העיקר אז ס'איז דא א סייעתא דשמיא פארוואס רעכנט מען אז ס'איז דא א סייעתא דשמיא וויבאלד אז דאס איז פארבונדן מיט א רצון און מיט א חפץ אויף צוהעלפן א צווייטן אידן אדער מערערע אידן אין הפצת התורה והיהדות, כולל אויכעט כמדובר כמה פעמים אז דאס זאל זיין אין א פארנעם פון העולם כולו, וואס דאס איז דאך אויכעט כולל די שבעים אומות העולם דורך דערויף וואס מ'איז. מפיץ און זיך משתדל אויף מוסיף זיין אין ענייני צדקה במיוחד, וואס דאס איז דאך א ענין וואס איז פארבונדן מיט יישוב העולם בכלל, וכידוע ומבואר בכמה מקומות אז דאס איז פון די שבע מצוות בני נח, אדער על כל פנים וויבאלד דאס איז א מצוות איז דאס פון אויכעט א ציווי אויף יישוב העולם, במילא איז דאס אויכעט א ציווי במיוחד פון די עניינים צי דאס גייט אריין אין שבע מצוות בני נח אדער נאך א באזונדער עניין, אבער בכל אופן איז דאס דער חיוב און דער יסוד פון עולם זאל זיין אין אן עולם מיושב לשבת יצרה. און ויהי רצון אז פון דעם דיבור בכל ענינים אלו זאל יעדער זיך מתבונן זיין וועט אז די התבוננות זאל ביי אים אראפקומען אין א לייכטן אופן אין המעשה הוא העיקר בנוגע צו מילוי השליחות בכל ענינים אלו, ובפרט נאך אויכעט אז מ'איז זיך מסיים מיט מאכן א שליחות נוספת, נוסף אויף דאס וואס זיך גערעדט זיכער ביים כינוס פון די שלוחים וועגן ענייני השליחות און ווי אזוי מ'דארף נאך אין דערויף מוסיף זיין נאך כהנה וכהנה, און דאך איז דער אייבישטער מצליח אז מען גיבט מנה און מאתים און גיבט דערנאך ארבע מאות און שמונה מאות, אנהייבנדיק אויכעט מיט ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר פארבונדן מיט די פרשת השבוע וואס מען האט ערשט געלערנט און ערשט געליינט וכו', און ויהי רצון אז ביי יעדער אידן זאל זיין בשלימות, און דער ממשיך זיין דערנאך אויכעט לאחרי פון מאה די שלימות פון מאה ועשרים שנה, זאל ער אויכעט האבן די שלימות פון מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, און דערנאך זאל ער ממשיך זיין לאחרי זה נשמה בגוף אן הפסק בינתיים, אויך אין די אריכות ימים שלאחרי זה, ביז וואנעט אז מען גייט פארט אריין אין די אין גאולה האמיתית והשלימה וואס אט אט דעמאלט טאנצן זיך אויכעט גלייך אריין אין חיים נצחיים, און אט אט דעמאלט האט מען אויכעט א שליחות נוספת וואס זי איז פארבונדן דווקא מיט עניינים של נצחיות, ווי מען זעט זיך אויכעט אין טבע האדם אז בשעת ער ווייס אז דאס וואס ער גייט איצטער טון וועט ער זיין אויף א סך יארן טוט ער ביי זיי מיט השתדלות יתירה, אויב ער ווייס אז דאס איז אים נוגע לכל משך ימי חייו, טוט ער נאך מיט א השתדלות יתירה עוד גדולה, ממילא ניצט ער אויס די כוחות וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן, וואס ער איז דעם אייבערשטנ'ס א שליח ביז כמותו ממש, האט אים דער אייבערשטער געגעבן אויף דורכפירן זיין שליחות בכל רגע און זיין שליחות בכל שעה. און זיין שליחות בכל יום, און זיין שליחות בכל חודש, און זיין שליחות בכל שנה, און זיין שליחות הכללית פון כל משך ימי חייו, און בשעת מ'איז זוכה בתוך כלל ישראל ותיכף ומיד ממש צו גאולה האמיתית והשלימה, איז אט א דעמאלט גייט מען זיך, טאנצט מען, גייט מען גלייך אריין, און מען טאנצט גלייך אריין מתוך שמחה אין די חיים נצחיים, מען דארף נישט האבן קיין הפסק בינתיים איז דאס ממשיך נשמה בגוף און מ'איז ממשיך דאס אויכעט אין ממלא זיין די שליחות אין אן אופן, נישט נאר אז ער ווייס אז דאס אויף אסאך יארן, נאר מען ווייס אז דאס איז נוגע כל משך ימי חייו המוגבלים, אפילו ווי ער דערוויסט זיך אז דאס ווערט ממש נוגע אויף זיינע חיים נצחיים, דורך דערויף וואס ער טוט א י מחשבה אחת אדער דיבור אחד אדער מעשה אחד מכריע עצמו וכל העולם כולו מביא הצלה וישועה איז ער אויכעט מכריע ומוסיף אין זיינע חיים נצחיים וואס דארט איז דאך אויכעט שייכות און דא ביז דא בפועל וכמבואר אין ספרים אז דארט איז אויכעט שייכות הליכה מחיל אל חיל און ויהי רצון אז דאס זאל זיין כלשון הכתוב כמדובר כמה פעמים ילכו מחיל אל חיל ביז ס'וועט זיין דער מחיל אל חיל און די יראה אל אלקים בציון וואס דאס איז דאך פארבונדן מיט פנימיות הנשמה וואס דא דערצו דערגרייכט מען דורך מילוי השליחות כדרוש און ס'איז דאך אויכעט פארבונדן מיט ציון בפשטות וואס דאס גייט אויפן שטח אדמה בארצינו הקדושה און דארטן גופא אין ירושלים עיר הקודש און דארטן גופא אין די חלק וואס ווערט אנגערופן בשם ציון דורך דערויף וואס יעדער איד איז מגלה ביי זיך דעם ציון הפנימי שבנשמה און דורך דערויף ווערט נתגלה דער ציון הפנימי שבכל העולם כולו. אין אן אופן של גילוי, אין אן אופן של גילוי ממש, ביז וואנעט אז מען טאפט אן, מען טאפט עס אן מיט חוש המישוש, און דאס ווערט אלץ נתלבש און דורכגעטון, ואדרבה דער עיקר אויפטון טוט זיך אן דווקא דורך גשמיות הענינים, וכמבואר בספרים באריכות דפרטי הדברים, וואס זיכער זיך מבואר ומובן וגם פשוט ועוד והוא העיקר אויף פון די אלע עניינים איז נוסף וואס מען איז מקיים די שליחות פארבונדן מיט די רגעים, איז מען נעכט מקיים די שליחות פון די רגע הבא תיכף ומיד, וואס דאס איז דאך ווי אחכה לי בכל יום שיבוא, ווערט דאס א רגע וואס איז משנה די גאנצע מציאות פון זמן און מקום מכאן ולהבא א שינוי עיקרי, און ס'ווערט א שליחות ביתר שאת שטיי איך ובשליחות מיוחדה, און א שליחות ווי כמדובר כמה פעמים, אז מען טוט דאס מיט כל כחות נפשו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך, האט ער זיינע עשר כחות מיט די גימטריא פון שליח, וואס דאס איז בגימטריא משיח, וואס דאס איז מגלה אין יעדערן דעם משיח שבו, וואס דורך דערויף האלט ער נאך מער צו א משיח בפשטות, זאל קומען תיכף ומיד ממש וואס דאס איז אויך בצירוף פון כל נפשות בני ישראל האנשים והנשים והטף ועוד והוא העיקר אז מען האט די אלע עניינים למטה מעשרה טפחים אנהייבנדיג פון דעם רגע הגאולה האמיתית והשלימה און דערנאך הולך מחיל אל חיל יראה אל אלוקים בציון לכל לראש אין פירוש הפשוט אין ציון עיר הקודש אין די ארץ הקודש, און כולל כל הפירושים בזה ציון שבנשמה וכו', ועוד והוא העיקר אז דאס ווערט אין אן אופן פון ממש, תיכף ומיד ממש. אמן!